אור פה. ארוכה איז אותיות זאגט ער אור כ"ה זאגט רבי לייבל אייגער אז די אלע רפואות איז די עיקר אין אור כ"ה און כ"ה כסלו. כ"ה כסלו די אלע רפואות וואס א איד דארף צו האבן בגוף ובנפש זאגט ער איז ארוכה די רפואה אור פה די אלע רפואות א מענטש בעט רפאנו און אין כ"ה בכסלו אור כ"ה דעמאלטס איז די זאך דעמאלטס איז די זאך איך געשמועסט דאס דארף מען גוט משנן זיין שטייט אין מסילת ישרים אין הקדמה דער עיקר פון א אידן משנן זיין דברים הידועים און געשמועסט דאס איז א ווארט וואס וואס איז נישט גענוג צו חזרן יעדן יאר און נישט גענוג צו חזרן יעדן טאג יעדן נאר מ'טאר נישט מסיח דעת זיין פון אזא ווארט דער ווארט איז דער מהרל, וויסן וויסן וואס די טעג דרייט זיך דא ארום, דער ווארט איז דער מהרל, ביסודו דער מהרל, דער חידושי הרי"ם איז מסביר מיט דעם א גמרא, די גמרא ווען מען רעדט וועגן מצות חנ נר חנוכה איז די גמרא מצות נר חנוכה נר איש וביתו, והמהדרין נר לכל אחד ואחד, והמהדרין מן המהדרין, בית שמאי אומרים יום ראשון מדליק שמונה, פרעגט דער חידושי הרי"ם האסט אנגעהויבן מהדרין לשון רבים פארוואס האסטו ממשיך געווען מדליק לשון יחיד, האסט אנגעהויבן מהדרין לשון רבים פארוואס זאגסטו מדליק לשון יחיד? איינס. בית זאגט ער אין די גמרא נישטא קיין מהדרין, אין די גמרא איז דא מחמירין נישטא קיין מהדרין אין די גמרא. מהדרין שרייבט מען בהשגחה, די מהדרין מן המהדרין. אין די גמרא איז דא מחמירין נישט א מהדרין. וואס הייסט א מהדרין? האסט אנגעהויבן מהדרין לשון יחיד, פארוואס איז ממשיך מדליק לשון יחיד? און וואס איז די פשט מהדרין בכלל? זאגט ער דער יסוד פון מהרל, דער מהרל זאגט חצבה עמודיה שבעה, דער רבונו של עולם באשאפן די וועלט אין שבעת ימי הבנין, זעקס טעג מיט שבת.

די גמרא זאגט אין גיטין דף ס', אמרו לך אינשי ווען מענטשן זאגן דיר חברך מית אז דיין חבר איז געשטארבן, אשר זיי עס מאשר ס'איז אמת, איתעשר אויב מ'זאגט אז דיין חבר איז געווארן א עושר לא תאשר זיי עס נישט מאשר ס'איז נישט אמת. פארוואס זאגט די מהרל, ווייל אין נומער זיבן וואס נארמאל ווי ס'גייט די וועלט נומער זיבן איז נישטא קיין אזא זאך א ארעמאן ווערט נישט קיין עושר, און איינער וואס איז קראנק וואס דאקטוירים האבן אים אפגעזאגט ווערט נישט געזונט, אין נומער זיבן איז דא א טבע, ער איז אפגעזאגט נעבעך דער חולה איז נ ווערט ער נישט איז ער אפגעזאגט. און און אזא ארעמאן ווערט ער נישט קיין גביר, ס'דרייט זיך נישט. ס'קומט אבער זאגט די מהרל א מענטש קומט אן צו נומבער אַכט, דארטן דרייט זיך אלץ אין מינוטן און סעקונדעס. דארטן פלוצלינג וועט ווערן פון א ארעמאן א גביר, פלוצלינג פון א חולה אנוש וועט ווערן א געזונטער. וועסט טרעפן א סיבה פאר דיין מסיבה, וועסט זאגן עס איז געקומען א דאקטער פון יוגעסלאוויע האט אים געזונט געמאכט אים עפעס געגעבן, וועסט זאגן אז די ארעמאן האט געקראצט א לאטא איז ער געווארן א גביר, האסט א סיבה למסיבה פאר דיין אפיקורסות, דער אמת'ער סיבה זאגט דער מהרל, דער מענטש איז אנגעקומען צו נומבער אכט, ווייל ער איז אנגעקומען צו נומבער אכט דערפאר האט ער געקראצט א לאטא און דערפאר איז געקומען א דאקטער פון יוגעסלאוויע. ער זאגט ווייל דער מענטש קומט אן צו נעמבער אכט צומאל דורך תפילות צומאל דורך גרויסע זכותים, זאגט די מהרל, פארוואס האט דער לעכטעלע געברענט אכט טעג, פארוואס נישט זעקס טעג, פארוואס נישט זיבעציג טעג, פארוואס נישט צוואנציג טעג, וואס עפעס אכט? זאגט ער, דער רבונו של עולם האט געוואלט באווייזן קבל עולם ומלואו לדורות עולם, אז די טעג איז נעמבער אכט, אז די טעג איז נישט דא קיין שום טבע, דא דרייט זיך אלץ, אלץ דרייט זיך. צו נעמבער אַכט, פאַרוואָס האָבן דאָ געשטאַנען, זאָגט די מהרל, דרײַצן בחורים און געוווּנען אין די אַנדערע זייט הונדערט און אַכציק טויזנט ראשי גייסות? זיי האָבן געשריגן כל מי שמזכיר שם שמים מדוקר בחרב, די הונדערט און אַכציק טויזנט ראשי גייסות, און געקאָפּערט יהודה המכבי קפיצה אחת לתוכם, און אומגעקאָפּט זיינע עלף די ברידערס ווייטער און אַלע כולם פּגרים מתים, דו ווייסט פאַרוואָס? ווייל אין די טעג איז געוואָרן נעמבער אַכט. זאגט דעם איז ממילא דאס איז דער מהרל איז מסביר די חידושי הרים האט ער געפרעגט א קשיא המהדרין לשון רבים פארוואס ממשיך מדליק לשון יחיד זאגט די זאגט דער יום ראשון מדליק שמונה פארוואס איז לשון יחיד זאגט דער חידושי הרים מדליק שמונה גייט נישט אויף דיר גייט אויפן אייבערשטן אז יעצט אין די מינוטן ווען אידן גייען צינדן יעצט די ערשטע לעכטל זאגט דער יום ראשון מדליק שמונה דער רבש"ע נעמט א צינד אן א צינד אן נעמבער אכט אויף דער וועלט דער רבש"ע גיט א צינד אן נעמבער אכט ווי דער מהרל זאגט ווערט נעמבער אכט מדליק שמונה ס'ווערט נאמבער אכט. זאגט דער מהדרין אין די גמרא לשון איז דאך הדרי בי, המהדרין אז דו ווילסט עס ברענגען צו זיך, דו ווילסט ברענגען צו זיך נאמבער אכט, נר לכל אחד ואחד, הייב אן צו פלאקערן אין ערשטן טאג אריין, הייב אן צו קאכן דא, הייב אן צו קאכן אינעם ערשטן טאג אריין, נר לכל אחד ואחד, ווייל דאס איז די מציאות וואס ס'ווערט, ס'ווערט מדליק שמונה ס'ווערט יעצט נאמבער אכט, ס'ווערט יעצט נאמבער אכט, וואס נאמבער אכט איז נישטא קיין כללים, אלץ דרייט זיך ארום און ארום דא. דא געזעצן א יונגערמאן פאר צוויי יאר צוריק. דא געזעצן א יונגערמאן, וואס האט מיר געהאט געזאגט דעמאלט? און נעבעך געווען א פאר חדשים וואס האט א יונגערמאן געהאלטן צוויי וואכן פארן חתונה. צוויי וואכן פארן חתונה האט זיך געמוטשעט נעבעך מיט זיין רעבעצן אריבערגעגאנגען דארטן בדיקות און בדיקות שונות ומשונות און דאקטוירים האבן שוין גערעדט אלע שטותים האבן שוין גערעדט די אייבישטער אויף אלע אראבער. און האבן שוין גערעדט האט ער מיר געזאגט ערב חנוכה האט מען מסדר געווען צו א גרויסע פראפעסאר אויף א אפוינטמענט ערב חנוכה און איך האב אים געזאגט נעבעך האט עס געדרייט פון אלע זייטן זאלן קומען אויסקומען נאכן שקיעה ווערן נעמבער אכט אז ס'זאל שוין זיין נאכן שקיעה איז געווען פרטי איז ריין איז א גרויסע פראפעסאר דא ער איז אריין צו דעם פראפעסאר מיט אלע דינג אין דער טונג צו דרא אין דער פראפעסאר האט אים געזאגט לאז דיך אפ מיט די אלע מעשיות ס'איז גאר נישט מיט גאר נישט מיר זאל צוגעבן צוויי פארציעס בלוט ער זאגט ביז צו די חתונה שוין געווען אלץ געזונט און ברוך השם מ'ווייסט נישט פון גאר נישט ס'ווערט א נעמבער אכט ווערט א נעמבער אויף די וועלט מיר דארפן זיך נאר מהדרין אריינגיין אין דעם אריינגיין אין דעם זאל ווערן אן אנדערע יאר ווי אזוי מסביר דארטן ביי די גמרא די גמרא דערציילט די מעשה כשנכנסו יוונים להיכל וכשגברה מלכות בית חשמונאי בדקו ולא מצאו זאגט די גמרא לשנה אחרת קבעום בהלל והודאה עפעס לשנה אחרת טא מ'האט געזען ס'איז געווען אנדערע יאר מ'האט אויסגענוצט יענע יאר אינעם חנוכה מ'האט געזען ס'איז געווארן א גאנצע יאר נעמבער אכט לשנה אחרת, מ'האט אונז געגעבן אזעלכע טעג אז מ'זאל היינט אריינפליקן זאל ווערן א שנה אחרת זאל ווערן, אן אנדערע יאר זאל ווערן, ווערן א נאמבער אכט זיין היינט שנה אחרת, ס'איז דא נאמבער זיבן טבע וואס איז געווארן לשנה אחרת, א אנדערע יאר, בני בינה מיט שכל ימי שמונה קבעו איז מען קובע די נאמבער אכט. אויף דעם זיצן מיר יעצט. אז זאל ווערן ביי אונז אריינגעזעצט, זיי זאגן די לב שמחה אריינקומען אין בית מדרש, די לב שמחה, האט ער געזאגט אוצרות, אוצרות וואלגערן זיך אויף דער ערד, מ'דארף כאפן, מ'דארף כאפן.

דאָקטוירים געזאָגט אַ מעשה פֿון אַ טאָג צוויי, אַ טאָג צוויי, דאָס איז געווען זונטיק, האָט ער געוואָלט אַרײַנכאַפּן, אָט יעצט אַ טאָג צוויי, האָט ער געוואָלט מאָנטיק גיבן אַ נאָמען, אַרײַנכאַפּן, געבן אַ נאָמען. האָט ער געקלינגען צו זײַן גרויסן רבין רב איציקל פּשעוואָרסקער. רב איציקל. ער האָט געקלינגען צו רב איציקל, האָט אים געפֿרעגט וועגן אַ נאָמען, ער האָט געוואָלט מאָנטיק אין דער פֿרי גיבן אַ נאָמען. האָט אים רב איציקל געזאָגט אויפֿן טעלעפֿאָן, בײַ אונדז האָט מען נישט געגעבן קיין נאָמען נאָר שבת. ביי אונז האט מען נישט געגעבן קיין האט אים געזאגט רבי ביז שבת איז פינף טעג און דאקטוירים זאגן עס א מעשה פון א טאג צוויי איז זי אין גן עדן ביי אונז האט מען נישט געגעבן קיין נאמען נאר שבת און האט אים פארמאכט דעם טעלעפאן האט געהערט א הוראה מפורשת שאינו משתמע לשני פנים אז מען זאל ווארטן אויף שבת מען האט געווארט אויף שבת דאקטוירים האבן געהאלטן אין איין געבן צו עסן אבער ס'איז געווען כבולעו כך פולטו ס'איז דאך נישטא קיין מאגן ביי די דאקטוירים איז געווען א וואונדער דא יעדן טאג וואס גייט אריבער אבער זי האט געלעבט נישט נאר ביז איבער שבת, זי האט געלעבט נאך נאך שבתים. דאס איז די מעשה איז געווען סוף זומער. סוף זומער האט זי געלעבט נאך שבתים מיט נאך שבתים. דאקטורים געהאלטן אין איין געבן צו עסן, אבער ס'איז געווען כבולעו כך פולטו, ביי די דאקטורים איז געווען א וואונדער דא יעדן טאג וואס גייט אריבער. אזוי האט עס געצויגן, און מען זאגט ביז דעם ערשטן טאג חנוכה, כ"ה כסלו. ביזן ערשטן טאג חנוכה. ס'איז געווען דער ערשטע טאג חנוכה, רופט אריין דארטן די גרויסע פראפעסאר דארט אין ענגלאנד, רופט אים אריין אים מיט זיין רעבעצן אין צימער, און ער באווייזט זיי די פיקטשערס, און ער האט זיי באוויזן אויף די פיקטשערס, ער זאגט אזוי, חברה, האטס נישט קיין איינרעדענישן, האטס נישט קיין דמיונות מיט חלומות, אבער איך ווייז אייך נאר די פיקטשערס וואס דא טוט זיך. האט ער באוויזן דארטן אויפן פלאץ ווי פון די מאגן האט אנגעהויבן צו וואקסן א עור, א עור מיט א עין. דארטן אנגעהויבן צו וואקסן עפעס א עור, איך ווייס נישט וואס דאס איז, האטס נישט קיין איינרעדענישן, איך ווייז אייך נאר דאס איז די פיקטשער. אין דעם טאג וואס מ'האט געצינדן די אור מיט די א', איז געוואקסן דארטן א עור מיט א עין. איך ווייס נישט וואס דאס איז, איך ווייס נישט, אונז האמיר נישט געוואוינט אין דעם. ס'איז געווארן ביז צוויי דריי וואכן איז געוואקסן און געוואקסן און געווארן א מאגן, געווארן א מאגן, דאס איז געווען חנוכה צייט, זאגט ער מיר א' ניסן, וואס רבי איציקל פלעגט אריינקומען, קיין ענגלאנד, א' ניסן געווען עפעס א טאג וואס יעדן יאר פלעגט אריינגיין צו רבי ניסן מיט א קוויטל מיט זיין רעבעצן. ער זאגט ער איז אריינגעגאנגען מיט מיט זיין רעבעצן א' ניסן אריינגעגאנגען מיטן קוויטל, איידער ער האט גערעדט א ווארט, איידער ער האט עספייעט רעדן א ווארט, פרעגט אים רבי ניסן, רבי איציקל, נו, וואס הערט זיך מיט דער רעבעצן, מיט די טאכטער? נו וואס טוט זיך מיט די טאכטער? דו ווייסט דאס מיר געקלינגען זימער אז זי האט נישט קיין מאגן און כ'האב געווארט אזוי אויפן ערשטן טאג חנוכה זאל ווערן נאמבער אכט כ'האב געווארט אזוי אויפן ערשטן טאג חנוכה איז דאך שעשה ניסים ער זאגט האט מיר געזאגט זיין רעבעצן האט געחלשט אין צימער ס'איז דאך געווען די ערשטע טאג חנוכה ווען מ'איז געוואכן דארט אין די אוהל ס'ווערט נאמבער אכט, דער מיט א מאגן, דער מיט דעם, ס'ווערט נאמבער אכט, ווי האט ער געזאגט, אכט איז טייטש אין כאן טבע, נישט דא קיין טבע, עס ווערט אלץ נאר דו דריי זיך אריין מיטן דריידעלע, דריי זיך אריין מיטן דריידעלע, לשנה אחרת, און די לשנה אחרת ווי דער קדושת לוי איז מסביר, א לשנה אחרת, פון קבעום בהלל והודאה, זאגט דער קדושת לוי, פארוואס לשנה אחרת, פארוואס נישט אויפן זעלבן יאר וואס מ'האט נישט קובע געווען, פארוואס נישט אויפן זעלבן יאר, פארוואס האט מען געווארט א יאר, זאגט דער קדושת לוי, נישט אויף יעדן, נישט אויף יעדן נס האט מען געמאכט א זכר, אויף מן האט מען נישט געמאכט קיין זכר, אויף באר האט מען נישט געמאכט קיין זכר, נאר אויף א נס וואס מען האט געזען אז יעדן יאר, לשנה אחרת, מען האט געזען יעדן יאר היינט קומט אראפ די זעלבע ניסים, א בימים ההם איז בזמן הזה, דאס דעמאלטס האט מען געמאכט א זכר, לשנה אחרת, קבעום. איז דארף מען אונז נאר רבותי, אל דא פאר לעכטעלעך, וואס יעדע איד זאגט נאך פון יסוד העבודה, האט געזאגט אז ס'געווען איינער, וואס לא עלינו ולא עליכם נישט געזונט געווען אויף די לינגען, ער האט געדארפט א רפואה אויף די לינגען לא עלינו איז ער צוגעגאנגען צו די דאקטוירים מ'האט אים געגעבן די אלע שארפע מעדיצינען גארנישט ס'העלפט נישט שארפסטע מעדיצינען ס'העלפט נישט קומט ער צו גאר א גרויסע פראפעסאר די פראפעסאר האט אים געזאגט הער זיך איין דא איז דא פאר דעם א רפואה בדוקה מען דארף נעמען גאר א שארפע וויין א אלטע וויין, א שארפע וויין, יענעם און יענעם סארט וויין, און מען דארף עס גיסן אויפן ציגל פון א אויוון, אויף די ציגל פון א אויוון. מען האט גענומען דעם שארפן וויין, מען האט עס געגאסן אויפן ציגל פון א אויוון, און עס רירט זיך נישט, א וואך, צוויי, דריי, מען גיסט דארט, מען ראכט, עס האט זיך גארנישט גערירט. זאגט דער יסוד העבודה, זענען צוריקגעקומען צום דאקטער, מען פרעגט דעם דאקטער, רבי, עס האט זיך גארנישט גערירט, עס האט זיך גארנישט גערירט. דאקטער, נישט רבי, מען האט אים געזאגט, עס האט זיך גארנישט גערירט. האט דער דאקטער געפרעגט, חברה, ענק האבן אנגעצינדן דעם אויוון? ענק האבן אנגעצינדן די אויוון. האבן זיי געזאגט ניין. האבן זיי געזאגט נאראנים, וואס מיינט עס עפעס א קמיע? מען גיסט די וויין אויף די ציגל און מען ווערט געזונט אויף די לינגען, וואס מיינט עס עפעס א קמיע? אז מען גיסט די סארט וויין, די שארפע וויין, אויף א אנגעצינדענע אויוון אויף די ציגל, און ס'שטייט דארטן דער חולה אויף די לינגען, און אטעמט דאס אריין אין די לינגען דעם ריח, דעם ריח פון דעם שארפע וויין, ער גיסט צינד אן די אויוון, און גיסט אויף דעם, אויף די ציגל דארטן אויפן ברענעדיגן אויוון, גיסט אריין דעם שארפע וויין, און דער חולה עס, אטעמט עס אריין אין די לינגען, ס'איז א רפואה אויף די לינגען, אבער מיינט עפעס גיסן אויף ציגל האט נישט אנגעצינדן דעם אויוון וועט עפעס ווערן, זאגט ער מיינט ס'קומט מיר דא עפעס א נאמבער אכט, ניסים ונפלאות, אז דאס גומ א צינד אן עס עס אריין אטעמען, אוי אט ווער א שנה אחרת, זיצט מען יעצט אויף זיך להדליק. אבער אז דער רבונו של עולם איז מדליק שמונה איז לאמיר אונז זיך יעצט להדליק, יעצט אונז לאמיר זיך לאמיר זיך געבן א שאקל און א ריהר, אוי זיך געבן א שאקל און א ריהר אין אזעלכע גרויסע זמנים ווי די בית אברהם האט געשריגן דעם עולם זיך נישט דרייען ווי א נאר אויפן מארק, עס דרייט זיך דא אין נאמבער אכט, דריי זיך נישט ארום ווי א נאר אויפן מארק, נוץ אויס די צייט, נאמבער אכט. די יאר איז דאך נישט אזוי,

איז וואס עפעס וואס עפעס חנוכה מקץ וואס איז געבינדן זאגט דער שפת אמת פשוט וואס איז געבינדן די ווייסט וואס איז געבינדן רבותי לאמיר זיך צובינדן א ביסל צו דעם ווארט וואס איז געבינדן מקץ מיט חנוכה ער זאגט אזוי פאר יוסף הצדיק האט געווארנט פאר פרשת מקץ ער זאגט אז קומט יעצט שבע שנות שבע אבער געדענק אז שבע קומט שבע שנות שבע ירא פרעה האט ער אים געזאגט איש נבון וחכם, זאלסט וויסן פאק אן, פאק אן, ס'ווערט שנות שבע, פאק אן, פאק אן, אויף די שנות רעב האט ער אים געווארנט, דאס זאגט ער דאס איז חנוכה דערפאר מוז עס פאלן אין מקץ, בני בינה, איש נבון, ימי שמונה קבעו, קנאק אריין א שנה אחרת זאל ווערן, ניץ אויס יעדע מינוט. זאגט ער וואס איז טייטש חכם, אלע ווייסן די גמרא זאגט חכם הייסט פארשטייט די זאך, וואס טייטש נבון? מבין דבר מתוך דבר, פרעגט ער האט געדארפן צו שטיין איש חכם ונבון, נישט נבון וחכם, דארף שטיין חכם ונבון, קודם חכם פארשטייט די זאך, שפעטער נבון. זאגט ער ניין, יוסף הצדיק האט געווארנט פרעה, די זיי נישט קיין חכם יעצט, קוק נישט אויף יעצט שנות שבע, זיי א מבין דבר מתוך דבר, פארשטיי מ'האט דיר געגעבן שנות שבע די אנפאקן אויף שנות רעב, מ'האט דיר געגעבן א נאמבער אכט אז א גאנץ יאר זאל ווערן א שנה אחרת, א לילי טבת הארוכים מאיר זיין, אז די זאלסט אויסנוצן יעצט די צייט, אז ס'זאל ווערן אויסגענוצט יעדע מינוט. זאגט ער איינער ביי שנות רעב, ווייל איינער וואס לעבט ביי שנות רעב, מען זעט עס עד היום, די וואס האבן איבערגעלעבט דעם קריג, זיי קענען נישט זען ווי איינער ווארפט אוועק א שטיקל ברויט. פארוואס? ווייל זיי זענען געווען אין הונגער יארן, יעדע שטיקל ברויט איז ביי זיי אי באליבט. זאגט ער, יעדע שטיקל ברויט. זאגט ער, דו זאלסט קוקן איינער וואס איז א נבון און ער קוקט יעצט אויף די שנות רעב, וועט ער וויסן יעדע מינוט אויסצונוצן אזא חנוכה. יעדע גרגיר, יעדע מינוט אויסצונוצן ווען עפעס איז נאמבער אכט, אוצרות וואלגערן זיך אויף דער ערד. מען גיט יעדן איינעם א נאמבער אכט, דריי זיך אריין אינעם דריידעלע, דריי זיך אריין. דאס אלץ זינגער דאס זיי. און אזוי האט ער געזאגט, רבי שמואל מונקעס ידוע איז אמאל געפארן צום בעל התניא, און ער איז געפארן צום בעל התניא און אויפן וועג, האט ער נישט געקענט פארן, האט ער בקיצור אפגעשטעלט א א טרעמפ א היטש, יענער דער טרעמפ יענער האט געפירט דארטן פיל פעסער פון יי"ש, פון ברוינפן, ער האט געמאכט דארטן א פלאץ פאר רבי שמואל מונקעס אינמיטן, האט ער געריקט די פעסער, האט אים געמאכט א פלאץ, און אינמיטן וועג האט רבי שמואל אים געזאגט ס'איז אים קאלט, ס'איז קאלט,

האט ער געזאגט, רבי, איך קום צום רעבין לערנען, הערן דברי תורה, איך האב שוין היינט געלערנט אויפן וועג גענוג און נאך. פרעגט אים, וואס האסטו געלערנט אויפן וועג? זאגט ער, איך האב געלערנט אויפן וועג, איך בין געזעצן צווישן פעסער פון ברוינפן, כל זמן כ'האב עס נישט אריינגעטרינקען אין זיך, איז גארנישט געווען, איך בין כמעט געגאנגען פון די וועלט פון קעלט. כ'האב עס נישט אריינגעטרינקען אין זיך, וועסט דרייען זיך אין נאמבער אכט און זאגן און מאכן, ער וועט נישט אריינטרינקען אין זיך, גיי להדליק, נוץ אויס יעדע מינוט, נוץ אויס יעדע מינוט נוץ אויס, וועסט אריינטרינקען אין זיך די זאכן. ווייל דאס איז דאך די מציאות פון די זאך. מיר געפינען זיך דארטן, אין דעם נומבער. נאר לאמיר זיך, לאמיר זיך געבן א טו אן אין דעם. יעדער איינער געפינט זיך דא אויפן גרעסטן פארנעם, ווי דער מאור עינים ברענגט, אז מיר, מיר, מיר, די לשון פארשענקייט, א מורא'דיגע לשון, וואס טייטש, וואס דא פאסירט ווען א איד גייט צינדן חנוכה לעכט?

וזה נעשה בכל שנה זאגט דער מאור עינים בבוא הזמן של מצוות נר חנוכה, הקדוש ברוך הוא כהשם כביכול בעצמו מוריד את עצמו אל האדם ומאחז בו את האור, יעדער איינער דער רבונו של עולם קומט אראפ צו יעדן איינעם, נאר זיך גיבן א גיבן א שאקל מיט, ווי האט ער געזאגט, ער זאגט דער דמשק אליעזר, ער זאגט א דריידעלע, נס גדול היה שם, פרסומי ניסא, נעמסט א קליינע דריידעלע מיט ראשי תיבות, פרסומי ניסא, נעם א ריזיגע שילד, בכל עיר ועיר, בכל מדינה ומדינה, עיר ועיר, זאל שטיין א ריזיגע שילד, נס גדול היה שם, נישט קיין קליינע דריידעלע מיט ראשי תיבות, ס'איז פרסומי ניסא, מאך א ריזיגע שילד. האט ער געזאגט א קליינע דריידעלע מיט ראשי תיבות, אבער ער דרייט זיך, ער ארבעט, נישט א גרויסע שילד וואס שטייט ווי א טויטער, דאס איז גארנישט ווערד, ניץ אויס די צייט, ער דרייט זיך, ער ארבעט. ווי עס זאגט דער טשארטקאווער היה תפוס נר חנוכה ועומד לא יצא ולא כלום שטיין ליידיג און נאר מדארף זיין הולך אדער מוכן פוחת והולך מוסיף והולך אבער הולך געארבעט געארבעט און מען זאגט מיר א שארפע ווארט דארטן יומי דחנוכה תמניא אינון דלא למספד בהון דאס איז ביז מען גייט עס אריין אין בראכט אין געדאכט דלא למספד בהון זאלסט נישט דארפן נאכקלאגן די טעג א שאד איך האב עס נישט אויסגעניצט א שאד איך האב עס נישט אויסגעניצט ניצט אויס מ'גיט דיר אויפן גרעסטן פארנעם אויפן גרעסטן פארנעם יעדן איינעם יעדן איינעם זאגט נאך עפעס אזא שארפע חיזוק ווארט פאר חנוכה לעכט, ס'איז אביסל שארף וואס דער עולם געדענקט דארטן די גמרא אין די גמרא אין בבא בתרא ע"ג אמר רבה בר בר חנה ביי די גמרא דארטן פון רבה בר בר חנה מיט די זי זאגט אזוי לאמיר אריבער גיין גלייך אויף לשון הקודש ווי זי שטייט רבה בר בר חנה זאגט איך בין אמאל געגאנגען אין אין די וואסער און מיר האבן געזען א שיף א פיש

אבער כד חם גביה, מען גיט זיך אביסל א ווארעם אן א להדליק אתהפיך געווארן אלץ איבערגעדרייט, א מהלדער פאר די חנוכה לעכט, להדליק נר חנוכה ווי ביז למטה מעשרה ופתח ביתו מבחוץ, כד חם גביה, ווען ווען דער רוקן איז געווארן ווארעם, מען האט זיך געגעבן יעצט א ווארעם אן פאר חנוכה לעכט, ווען דער רבונו, ווי דער מאור עינים זאגט כביכול מוריד את עצמו אל האדם, ומאחז בו את האור להדליקו, ווער חנוכה ווער באנייט אינגאנצן, ווער באנייט אינגאנצן. ווי דער טריסקער מגיד טייטשט, יומי דחנוכה אינון דלא למספד בהון, זאגט ער דער ערשטער יסוד אין דלא למספד איז זיי נישט מספיד דעם עבר, האלט נישט אין קאפ, יעצט א נייע מענטש חנוכה, דאס איז דאך א נייע חנוכה א נייע מענטש, דאן מאכט מען אסור אין יעדן מענטשן דלא למספד איז זיי נישט מספיד דעם עבר, א נייע מענטש, ווי דער בת עין זאגט איזהו חכם הרואה את הנולד, וואס איז די חכמה זיך איינפערן א מענטש אויס צו וויסן א נולד, בין יעצט באשאפן געווארן א נייע מענטש, הרואה את הנולד, איך בין יעצט א נייע מענטש, נישטא קיין עבר בכלל. די פראבלעם מיט אונז איז דאך אז בת עין זאגט איזהו חכם הרואה את הנולד און דער מענטש איז דאך א אויבער חכם נישט קיין חכם. איר פארשטייט עס קומט חנוכה לאז דיך אפ בלייב א חכם איי איי איי ירא פרעה איש נבון וחכם הרואה את הנולד איך בין יעצט א נייער מענטש און און און פון דא הייבט מען אן צו ארבעטן. מלשון ווי די שפת אמת זאגט, הערט א לשון רבותי. ונשאר גם כן לדורות שיש סיוע בימים הללו לעשות רצונו יתברך יותר מן הסדר וההנהגה בכל שנה בדרך נס ופלא. הערט א לשון. ונשאר גם כן לדורות שיש סיוע בימים הללו לעשות רצונו יתברך יותר מן הסדר וההנהגה בכל השנה בדרך נס ופלא. ס'ווערט ניסים אויף איינער וואס וויל אריינקומען צום אייבערשטן אין די טעג. יותר מן הסדר וההנהגה בכל השנה בדרך נס ופלא. קול הלשון. פלא. בדרך נס ופלא. פארקערט, דער שפת אמת איז ידוע אז שרייבט אין די טעג, עיקר היום טוב הזה היא לבינונים ולחלשים. מיין יום טוב. איינער זאגט אז ס'איז אויך פאר אים איז ער אפגעפרעגט אינגאנצן, די גאנצע יום טוב מיינט נאר מיר, לבינונים ולחלשים. עיקר היום טוב הזה לבינונים ולחלשים זאגט ער. דער עולם קען דאך אידיש. אידיש. וויאזוי אין משנה ברורה ברענגט אז מצוה מן המבחר מען זאל צינדן בצמר גפן. בצמר גפן. וויאזוי אויף אידיש צמר גפן? וואטע. מצוה מן המבחר די ווייטע מענטשן. נו, די ווייטע, די רחוקים. די רחוקים, איז מצוה מן המבחר היום טוב. וואו דער אייבערשטער קומט אראפ צו אונז. מצוה קומט אראפ צו יעדן איינעם. און ער ווארט דארטן.

מקץ ער זעט שוין זיין סוף, ער איז שוין ער איז שוין מקץ, געדענק שנתים שמאל נר תדליק ימין מזוזה דאס איז טאקע די יום טוב איז די וואך, מ'האט טאקע אונז געמיינט, מיר געמיינט טאקע מיט דעם יום טוב, שמאל נר תדליק ויהי, ווען ס'איז לשון צער מקץ ער זעט זיך שוין מקץ, געדענק שמאל נר תדליק ימין מזוזה אויף דעם האט מען געגעבן דעם חנוכה, אויף דעם האט מען געגעבן דעם חנוכה.

ס'איז די זעלבע אותיות. וואס איז נפקא מינה? דא איז דא אינמיטן א כ און דא א ח. דא איז ותחילנו, דא א ח און דא א כ. ווי קוקט אויס א כ, א כ איז אזוי ליגנדיג. אז א מענטש ליגט, אה, איך קען נישט, אוי פריי ותכלנו, ער זעט דעם סוף. אבער נעם א ח, א ח שטייט אויף ביידע פיס, מ'גייט אנהייבן, ותחילנו, האט אנגעהויבן א לעבן, הייבט זיך אן.

ווי האט ער געזאגט דארט אין הלכה שטייט אז זאגט מען נישט קיין תחנון אבער אין הלכה שטייט ואנחנו לא נדע מה נעשה איז זאגט די הלכה ואנחנו יא ברענגט דעם של"ה הקדוש ואנחנו לא נדע דארף מען זאגן בישיבה מה נעשה בעמידה מה נעשה זאגט מען בעמידה ווי מה נעשה זיצט נישט מה נעשה וואס זאל איך טון בעמידה שטעל זיך אויף עס פרעגן מה נעשה שטעל זיך אויף אויף ביידע פיס און פרעגן אזוי מה נעשה? מה נעשה? יעצט חנוכה, א נייע זמן, מען גיט זיך יעדער איינער א שאקל. פלעגן זאגן די משגיחים, ואנחנו לא נדע האט שוין געזאגט אין בישיבה איז מה נעשה וועט זיין בעמידה, וואס איז שוין צוזאמען די עלטערע יארן. על כל פנים, גיב זיך א שטעל אויף אויף ביידע פיס, און אזוי שטעלט מען זיך אויף, און מען כאפט דא אריין, מען גייען דא אריין, אוי. און אַזעלכע גרויסע, פֿײַערדיקע, װאָס מע האָבן נישט קײן השׂגה. די ערשטע זאַך, װי דער בני ישׂשׂכר זאָגט, העמדתי לך שלשה עדים נאמנים, און װער איז דאָס פֿון הײליקן רוקח, די ראשונים עיר וקדיש, אַז זאָגט ער אשר כל דבריו מפי אליהו הנביא זכור לטוב. און דער צװײטער איז דער מהרל. און די דריטער זאגט ער ר' פנחס'ל קאריצער, זאגט דער בני יששכר שלושה עדים נאמנים ווען א איד גייט צו צו חנוכה לעכט צינדט ער דארטן אן וואס ווערט דארטן נתגלה די אור הגנוז מששת ימי בראשית. רבותי איר ווייסט וואס איך האב יעצט געזאגט? איך ווייס נישט וואס ס'הייסט אור הגנוז, אבער איך ווייס איין זאך אז מ'האמיר נישט קיין השגה צו וואס מ'גייט דא צו. מ'האט גענומען אזעלכע קליינע מענטשן און גיט א צינד אן אור הגנוז אין למטה מעשרה אור הגנוז גיב זיך אביסל א שאקל פריער אור הגנוז מששת ימי בראשית אבער צו אונז פשוט גערעדט די בני יששכר טייטשט אויס דיר שטייט אין מסכת סופרים שטייט אסור להדליק בנר ישן, שרייט די בני יששכר אסור להדליק בנר ישן, די גיי נישט צו ס'איז אמאל געווען ניסים פאר אפאר טויזענט יאר, יעצט זאגט ער כי האור מתגלה גם עתה במצוות הדלקה, יעצט ווערט נתגלה דער אור, יעצט ווערט נתגלה דער אור נו ממילא גיב זיך א צינד אן מיט דעם. יעצט ווערט נתגלה דער אור. רעדן מיר שוין נישט ווי די חידושי הרי ם טענה'ט ער זאגט וואס עפעס מאכט מען שעשה ניסים ביי די לעכט? מאכט מען אינדערפרי שעשה ניסים וואס עפעס מאכט מען עס ביי די לעכט? זאגט דער חידושי הרי ם ווייל הארות הניסים מתעוררות על ידי הנרות ווען די גייסט יעצט צינדן חנוכה לעכט דעמאלטס הארות הניסים מתעוררות על ידי הנרות קלאהר גערעדט די ייטב לב שרייבט ווי די ייטב לב זאגט עס די לשון שורש מצוות הדלקת נר חנוכה זאגט ער איז כדי לעורר ניסים ונפלאות גם עתה יעצט מעורר זיין ניסים ונפלאות, דער נאמן בראכט גייט יעצט ארבעטן אויפן גרעסטן פארנעם, כדי לעורר ניסים ושורש מצוות הדלקת נר חנוכה, כדי לעורר ניסים ונפלאות גם עתה, די רפואות מיט ישועות ניסים ונפלאות, וזה עיקר תשמישם להיוושע בהם גם היום, דאס איז די עיקר תשמישם מיט חנוכה לעכט, להיוושע בהם גם היום, אז מ'זאל יעצט געהאלפן ווערן מיט דעם. מן המיצר קראתי קה ענני במרחב קה, מרחב גמטריא נר, אז דארטן גייט מען ארויס פון אלע מצרים, בגוף ובנפש ס'איז ידוע, די מהרשא אין עבודה זרה י"ח י"ט, וואס די גמרא דערציילט דארטן רבי מאיר, רבי מאיר בעל הנס האט געזאגט פארן שומר בית האסירים, מיר לאמיר נישט אריין גיין יעצט אין די גאנצע מעשה, אבער וואס ער האט געזאגט, די שומר בית האסירים האט געציטערט מען זאל אים נישט הענגען, ער האט אים געזאגט דעם סגולה וואס? ער זאל זאגן אלהא דמאיר ענני. עס האט געארבעט, וועט גיין קען די גמרא מ'האט אים געוואלט הענגען ס'איז נישט געגאנגען. ער זאגט אלקא דמאיר ענני ס'גייט נישט, ס'גייט נישט. פרעגט דער מהרשא ווי אזוי האט ער געזאגט זאגן אזא זאך אלקא דמאיר ענני אונז ווייס מיר דאך אין הקדוש ברוך הוא מייחד שמו על החיים, ווי זאגט אים רבי מאיר צו זאגן זאגן אלקא דמאיר די לעבסט דאך?

אלקא דמאיר לערנט דער מהרשא פשט דמאיר לנו בנס הנר של חנוכה די איז דאס דערמאנען פון דעם איז געווארן די גרויסע ניסים דאס מיינט אלקא דמאיר ענני טייטשט דער מהרשא איז ווען די גייסט צו די לעכטלעך אליינס וואס ווערט דא גיב זיך א צינד אן וואס ס'וועט ווערן ווי געהאט געקלינגען א אינגערמאן פון קוממיות פאר א פאר יאר צוריק ס'איז דא דא אינגעלייט וואס ווייסן ווער דאס איז נישט אן קיין נאמען נעכטן געווען אין בית שמש האט ער געגעבן א שריי ארויס זיין נאמען אינגערמאן, לא עלינו ולא עליכם, פו! ער האט זיך אויפגעהויבן עפעס א פרי מארגן, ער זעט יעדע זאך דאפלט, אויף אלע גוים, אלע עסקנים מיילך פירערס, אלע, אלע זענען געווען אין בילד, מען האט אים געמאכט נעבעך די גרע שווערסטע טעסטן, די שווערסטע, די בראך איז געווען אז מען האט נישט געטראפן פון וואו ס'קומט. מען האט נישט געטראפן פון וואו ס'קומט, מען האט גארנישט געטראפן, ממילא איז יחד כולם הודו ואמרו, מען ווייסט נישט וואס צו טון, נישטא וואס צו טון, נישטא וואס צו טון. האט ער געזאגט, ער איז געשטאנען ביי די לעכט און געוויינט צוויי שעה, ער האט געוויינט, און נאך אין חנוכה האט ער געזען כאחד האדם, נאך אין חנוכה, יא, ס'איז נעמט באראכטס רבותי, מען זאל מיט געזונטערהייט, מיט מאגן און מיט אויגן, מיט אלעס אין געזונטערהייט לאמיר זיך געבן א צינד אן דא, געזונטערהייט צו וויסן וואס דא טוט זיך, ווען דו גייסט אריין צו א חנוכה לעכט. צו ווי די קב הישר אין פרק צדיק ו', די עולם מעג עס גיבן אביסל א טייטל דורך אזוי מיט די פינגער אזוי אזוי נאר אריבערגיין פאר חנוכה לעכט מ'עט אביסל אנדערש צינדן, אין פרק צדיק ו' ער ברענגט דארטן פון יסוד יוסף אז יעדער נר דארטן האט א קדושה גדול ונורא ונפלא עד אין שיעור, זאגט ער והיינו משיגין דער וואס האט רוח הקודש שטייט ער זאגט שטייט פון רי פון ארי הקדוש אז דער נר מצוה איז מנבא עתידות צו זיין א גאנץ יאר כמו נביא. די פראבלעם אונז האמער נישט קיין אויגן, דער וואס האט אויגן קען זעהן אין די חנוכה לעכט וואס גייט זיין א גאנץ יאר. נו, אויגן האָב מיר נישט, אָבער אַ קאָפּ האָסטו? איז שטעל זיך אַוועק, גיב זיך אַ פּועל אויס דאָרטן אַ נעם בראַכטס אויף אַ גאַנץ יאָר, גיב זיך אַ וואַש אויס ווי דער ספר זכירה אַ תלמיד פון רמבן, ספר זכירה אַ תלמיד פון רמבן, אַ קדמון, ער שרייבט דאָרטן, סגולה מועילה, סגולה מועילה, לשמירה על כל השנה, שיאמר בחנוכה כל לילה אחר הדלקת הנרות שבע פעמים ויהי נועם, כך מצאתי כתוב, אַזוי שטייט אין ספר זכירה, דאַרפסט אָבער נישט עסן.

דברים ידועים וואס מען דארף עס יעצט משנן זיין פאר חנוכה לעכט ווי דער רמבן לערנט פשט און דארף זיך פארטיפן אין דעם רמבן אין פרשת בהעלותך דא נישט ווייניגער ווי א רמבן אין תקפו לוי און תקפו כהן און תגר ליד פארשטיין וואס איז טייטש מ'גייט יעצט צינדן דער רמבן זאגט דברים מפורשים דאס איז מנורת המקדש א המשך פון מנורת המקדש דאס ווייל ער ברענגט דארט אין פרשת בהעלותך וואס אלע געדענקען ווען ס'איז געווען חלשה דעתו של אהרן אז ער האט נישט משתתף געווען מיט די אלע נשיאים חנוכת המזבח. אדער ווי רשי ברענגט חייך שלך גדולה משלהם. דער רמבן ברענגט צוויי מדרשים איינס שארפער און מורא'דיגער פון דער צווייטן. איינס מער מורא'דיג פון מען זאגט ובלשון הזה מצאתי במגילת סתרים לרבינו ניסים שאמר על אהרן ש שאמר ראיתי במדרש. א רבינו ניסים ברענגט ראיתי במדרש כיוון שהקריבו שניים עשר שבטים. ולא הקריב ולא הקריב שבט לוי חלשה דעתו של אהרן שלא היה לו חלק עמהם ער איז נישט געווען דארטן אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה דבר לאהרן ואמרת אליו בהעלותך את הנרות זאגט דער רמבן דעם לשון במדרש יש חנוכה אחרת שי דו האסט דו האסט חלשה דעתו ביסט נישט געווען דעם חנוכת המזבח יש חנוכה אחרת שיש בה הדלקת הנרות ואני עושה בה לישראל על ידי בניך ניסים תשועה וחנוכה שקרויה על שמם, והיא חנוכת בית חשמונאי, ולפיכך הסמיך פרשה, שפעטער ברענגט ער א מדרש, אז אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, דער רבונו של עולם זאגט פאר משה רבינו, לך אמור לאהרן, אל תתירא, האב נישט מורא ווייל לגדולה מזו אתה מוכן דיר ווארט אסאך גרעסער, ווייל הקרבנות איז ער מקריב געווען, כל זמן שבית המקדש קיים הן נוהגין.

היינטיגע לעכטן, אונזערע חנוכה לעכט, דאס איז א המשך פון מנורת המקדש. זאגט דער ישמח ישראל, דו פארשטייסט פשט אין די רמבן, אז דאס איז א המשך פון מנורת המקדש. זאגט ער, זאלסטו פארשטיין, אז ווען דו גייסט צינדן, דיין שטוב ווערט א בית המקדש, און דו ביסט כהן גדול, און אזוי שטעל זיך אוועק צינדן. אזוי שטעל זיך אוועק צינדן. מוז וויסן אז דו ביסט א כהן גדול, דו ביסט אויס ווערן א בית המקדש, ווי זאגט די שר שלום, די ערשטע בעלזער רב, ער זאגט וואס טייטש מען גייט זאגן והדליקו נרות בחצרות קדשיך, וואס הייסט בחצרות קדשיך? מען האט געצינדן לעכט אין היכל, נישט אין חצרות, וואס איז בחצרות? מ'האט געצינדן אין היכל נישט בחצרות. זאגט ער ניין דיין שטוב ווען דו גייסט צינדן חנוכה ליכט ווערט א חצר הקודש, זאגט די שר שלום, דיין שטוב ווערט א חצר הקודש. נו, און ווער רעדט רבותי אויף דעם גרויסן סגולה פון די הייליגע גמרא, אראגל בן נר, אבגן לייב בנים תלמידי חכמים, אראגל בן נר אבגן לייב בנים תלמידי חכמים, ס'א הבטחה רשי זאגט דארט נר שבת ונר חנוכה. ווי אזוי פרעגט דער רי בן הראבד, אין קונטרס, נר חנוכה, פרעגט דער רי בן הראבד, רבותינו הראשונים, ער פרעגט, רובא דרובא וועלט צינדן חנוכה לעכט, ווי זענען אלע תלמידי חכמים? דא איז בלויז גאונים, אבער ווי די תלמידי חכמים זענען? זאגט דער, איז דער רי בן הראבד זאגט, רובא דרובא וועלט צינדן, און מיעוטא דמיעוטא צינדן ווי ס'דארף צו זיין, בכל פנים דרעי ווערט געקלערט. כ'ווייס נישט וואס איז פשט.

צום צוריסן, איז ער אריינגעקומען צום שניידער האט אים געבעטן פאררעכטן, האט ער אים געזאגט איך דארף צינדן חנוכה ליכט, האט ער אים געזאגט בסדר איך וועל ווארטן, און רבי חיים עוזר האט געזען ווי ער טוט זיך אויס די וואכעדיגע קליידער, ער טוט זיך אן די שבת'דיגע קליידער, נעמט צוזאמען די קינדער, הייבט אן צו שפרינגען און זינגען, און די האר א גאנץ האט זיך אפגעטון דארטן, האט רבי חיים עוזר געפלעגט זאגן אז דעמאלטס האט ער פארשטאנען פארוואס די גדולי התורה זענען ארויסגעקומען פון קראקע, ס'איז א הבטחה פון די גמרא אז הרגיל בנר הויין, ווער ס'גלייבט נישט איז אן אפיקורוס, עפעס נישט עפעס א, די גמרא זאגט עס איז געזאגט, בדרך חיבוב מצוה והערה מפורסמת, זיין א מצב זאל זיין. אז די מהרש"א זאגט אין תענית כ"ח, זאגט די מהרש"א אז די גמרא דארטן זאגט אז וואס האבן די יוונים גוזר געווען, די גמרא ברענגט דארטן צוויי גזירות, נישט ברענגען ביכורים, און נישט ברענגען עצי מערכה. די צוויי זאכן, זאגט די מהרש"א, וואס איז דאס האט זיי געקאכט, ביכורים מיט עצי מערכה, דאס איז געווען די פראבלעם. זאגט די מהרש"א, די יוונים האט נישט געשטערט דאס לערנען, דאווענען, לייגן תפילין, האט זיי גארנישט געשטערט.

גיב זיך אביסל א הדלק, גיב זיך א צינד אן ווען דו ביסט אין אזעלכע גרויסע זמנים, גיב זיך אביסל. נאך א נקודה פון מצוות היום רבותי, דאס איז קבעום, דאס איז די עיקר מצוות היום רבותי. דער שפת אמת טענה'ט, די גמרא זאגט קבעום בהלל והודאה, עס איז בהלל, קבעום להלל ולהודות, זאג בהלל, בהלל איז מיר, זאגט ער בהלל, דאס דו מיינסט ס'איז יום טוב חנוכה, מען דארף זאגן הלל, ניין די הלל מאכט דעם מאכט דעם חנוכה זאגט ער, קבעום בהלל והודאה זאגט ער, ער זאגט יא דער דער יום טוב, נאר דורך דעם ווערט נתעורר די ניסים פון די טעג, דער הלל, דער הלל, להלל ולהודות, להלל, אלע זאגן הלל, איך קום נישט דא מעורר זיין מען זאל זאגן הלל, נישט אויף דעם רעדט מען, נאר טשעבינער רב האט אויסגעקלאפט פאר הלל, חנוכה האט ער אויסגעקלאפט און האט אנגעזאגט נישט זאגן הלל פונקט ווי חנוכה פונקט ווי ראש חודש נישט זאגן הלל פונקט ווי ראש חודש ווייל ראש חודש איז א מנהג און הלל איז אדער מדברי קבלה אדער מדאורייתא וואס איז מדברי קבלה האט די גמרא אין פסחים קי"ז נו די גמרא התקינו נביאים שביניהם על כל פרק ופרק על כל צרה וצרה שלא תבוא על הציבור ולכשנגאלין אומרים אותו על גאולתן איז מדברי קבלה אדער ווי רב פערלא רבי ירוחם פישל פערלא אויפן חיבור אין סמ"ג זאגט דארטן אז ס'איז א דאורייתא, בפירוש אומרים שמדאורייתא, הלל חנוכה. ס'איז אדער דאורייתא, ממילא איז האט ער אויפגעשריגן נישט זאגן פונקט ווי ראש חודש. נאר וואס דען? ווי שטייט אין מסכת סופרים אין פרק כ', הלכה ט', אז מ'איז וצריך לקרותו בנעימה, מיט א נעימה, יא, מיט אלע נעימות וואס דו פארשטייסט. מניעות, פארשטייט זיך אויף מניעות, דער ביסל פארשטיין נעימה זאכעט, מיט די נעימות איבערדרייען מניעה אויף נעימה, פון יון אויף נוי, ס'אלץ איבערדרייען, זי האט זיך אביסל, אביסל גומא, אביסל נעימה, אביסל א שאקל, אביסל א זיסקייט, א ווארעמקייט, א הלל. מען דערציילט אז ביים הייליגן דברי חיים האט מען אמאל מזכיר געווען א דיבוק, א דיבוק לא עלינו,

ווען במה דברים אמורים, אונז זעמיר דאך נארמאלע מענטשן, אבער די אלע דיבוקים וואס האט זיך אנגעקלעבט קען ארויס פליקן ביי הלל. דאך נארמאלע מענטשן אבער די אלע איבעריג, פון וואס האט זיך אנגעקלעבט קען אלץ פליען ביי הלל. אוי אוי אז מיט אנא השם מלטה נפשי אנא השם כי אני עבדך א פתחת למוסרי אנא השם הושיעה נא דערפסט עס ליינען בנהימה אביסל, בנהימה עס זיך א שאקל געבן. ער טייטשט די בן יהוידע אויף די גמרא, ס'א דבר פלא, די גמרא זאגט דאך דארטן על כל פ התקינו נביאים שביניהם, על כל פרק ופרק על כל צרה וצרה שלא תבוא על הציבור לכשנגאלין אומרים אותו על גאולתן, וואס הייסט שלא תבוא? רשי זאגט לישנא מעליא נקט, וואס איז לישנא מעליא? ווייל די געדאנק איז דאך פארקערט, יא? חלילה וחס אויב ס'קומט א צרה אויף אלע גוים, איז לכשנגאלין אומרים אותו על גאולתן, וויאזוי זאגסטו ס'איז שלא תבוא, וואס זאגט די גמרא שלא תבוא? זאגט רש י לישנא מעליא נקט, ער זאגט לישנא מעליא. זאגט דער בן יהוידע בן איש חי אויפן פלאץ ניין, אלץ מיט די התקינו נביאים שביניהם די תקנות נביאים פון הלל חנוכה איז געווען על כל צרה וצרה שלא תבוא על הציבור, אז מיט דעם וועט מען אפשטעלן די אלע אידישע צרות, שלא תבוא על הציבור, ער ברענגט דארטן אז אפילו ס'וועט קומען וועט עס גלייך געבן א פליק לכשנגאלין ס'וועט ווערן גלייך אויסגעלייזט. אזוי ארום, אביסעלע מיט א שאקל. אה, דער חכמת שלמה אין תרפ ג, דער עולם געדענקט אז ער האט געזאגט דארטן להלכה, להלכה אז איינער, אז איינער וואס זיצט אין בית האסירים, און מען גיט אים דארטן א אפציע, און מען גיט אים א אפציע אדער ארויסצוגיין פון, אדער ארויסצוגיין פון תפיסה אויף חנוכה לעכט, אדער הלל בציבור, זאגט דער חכמת שלמה רבי שלמה קלוגער נישט צינדן חנוכה לעכט און זאגן הלל בציבור. חנוכה לעכט, הלל בציבור איז פאר חנוכה לעכט, וכן, זאגט ער א הולך בשיירה, און ער קען אריינגיין ערגעץ צו צינדן חנוכה לעכט, אבער טאמער ער וועט אריינגיין צינדן חנוכה לעכט וועט ער נישט האבן קיין הלל בציבור מארגן, זאל ער נישט צינדן חנוכה לעכט נאר זאגן הלל בציבור, הלל בציבור איז פאר חנוכה לעכט.

יא רבותי, דאס איז די, וואס מיט רעדן נאר קען מען קען מען נישט משיג זיין וואו וואו געפינען מיר זיך, דא האט זיך עס דעם געזאגט אויפן קשיא פון בית יוסף, א פארוואס פארוואס איז דאך געווען דער נס זיבן טעג, פארוואס צינדט מען אכט טעג, דער תירוץ איז אז דאס טאקע נישט, אז ס'איז נישטא קיין תירוץ, נומער אכט פארשטייסטו נישט, אויף נומער אכט וועסטו נישט פארשטיין. אזוי נאך ביי די גמרא זאגט דארט מצות נר חנוכה איש וביתו די גאנצע סוגיא שפעטער מאי חנוכה יעצט פרעגט ער מאי חנוכה איך האב שוין א גאנצע עמוד גמרא דא געלערנט מצות נר חנוכה יעצט פרעגט מאי חנוכה זאגט ער יא האט געלערנט געלערנט מאי חנוכה וועסטו נישט וויסן נאמבער 8 8 אין כאן טבע דו קענסט איין זאך זיך מיטדרייען מיט מיט דעם נאמבער 8 זיך גוט מיטדרייען קומט א יונגערמאן און זאגט אבער איך ווייס נישט ער זאגט דא אזויפיל נאמבער 8 איך פיל גאר נישט און ער מיינט אז ער איז א בן יחיד ער מיינט אז איך פיל יא

און דאס איז ווער איך ווייס דאס איז נאך א שארפע מעשה געווען רב שלמה'לע אייגער געווען אן אייניקל פון רב עקיבא אייגער וואס האט געהאט א שווער א גרויסע גביר די שווער האט איבער געלאזט א צוואה אז ווער ווער פון די קינדער ווער פון די קינדער פון וואס וועט האבן דער ערשטע דער ערשטע אייניקל וואס ווערט געבוירן מ'וועט געבן א נאמען נאך אים זאל מען גיבן הונדערט טויזנט רובל אוועקלייגן פארן קינד פארן קינד הונדערט טויזנט רובל הונדערט טויזנט רובל האט געהאט מיליאנען געווען און רב שלמה'לע אייגער האט געהאט די ערשטע בייבי און ער האט געגעבן א נאמען נאך אים אבער די קינד איז אוועק און זיין שוואגער האט שפעטער געהאט א אינגל און די שוואגער האט געגעבן א נאמען נאכן שווער און דא איז געווארן א שווערע דין תורה ביים חמדת שלמה דער פוסק הדור וואס איז געווען די דין תורה רב שלמה אייגער האט גע'טענה'ט איך האב געהאט די ערשטע אינגל און ממילא די אינגל געווען אוועקגעלייגט הונדערט טויזנט רובל און די הלכה דאך האב יורש את בנו קומט עס פאר מיר און דער ניק שוואגער האט געשריגן, האסט טאקע געהאט די ערשטע אינגל, האסט טאקע געגעבן דעם נאמען, אבער ער איז נישט קיין בר קיימא געווען, ער איז אוועק, און וואס ווילסטו? דער דין תורה האט געפארן צום חמדת שלמה, חמדת שלמה האט אפגעהאלטן א חודש צייט דעם דין תורה, דעם פסק, ער האט געוואלט א תשובה פון ר' עקיבא אייגער אליין, ער האט געוואוסט ס'איז דא משפחת אייגער, ער האט געדארפט א תשובה פון ר' עקיבא אייגער, די תשובה איז אנגעקומען אז די הונדערט טויזנט רובל געהערט נישט פאר ר' שלמה'לע אייגער, פארוואס? האסט טאקע געהאט די ערשטע אינגל, דו האסט טאקע געהאט די געגעבן דעם נאמען, אבער נישט קיין בר קיימא, זאגט זי טאקע נעם בראך, טאקע חנוכה ליכט, טאקע הלל, אז ס'איז נישט קיין בר קיימא, האסט עס אלס, וועט נישט בלייבן ביי דיר אז ס'וועט נישט זיין קיין בר קיימא, וועט גארנישט בלייבן, אויף דעם זיצט מען אז מ'זאל אויסנוצן די צייט, אויסנוצן יעדע מינוט, און אזוי רבותי, גיי דא אריין, אין איין ווארט קומט דאך דא א, קומט דא צו גיין א גרויסע שבת קומט צו גיין, אוהו א שבת חנוכה אין איין ווארט, שבת חנוכה. נו, ווער פארשטייט וואס איז בכלל שבת? דא א ספר מחזה אליהו, איך איך האב דערמאן אין מיין מצב, איך בין למטה מעשרה, פתח ביתו מבחוץ, מצד שמאל, צו פאר יעדן צאלן מיר, יא? א מעשה וואס פאר פאר מענטשן האבן נישט מיט ערך כמוני. מחזה אליהו, הרב פאלק, ער איז יעצט אוועק ס'איז נאך אינמיטן יאר. די אין תשובות מחזה אליהו אין הקדמה אין חלק ב' אין הקדמה אין חלק ב' ברענגט ער דארטן א מעשה אזוי איז געווען דארטן א אמעריקאנער רב וואס ער האט דארטן געפלעגט באזוכן אין תפיסה מחזק זיין אידן דארטן געווען עפעס א פרייער יונג א פרייער יונג ווייט פון אידישקייט גאר ווייט פון אידישקייט און דער רב פלעגט דארט מחזק זיין נאך א פאר יאר ער האט געדארפט זיצן יענער האט עובר געווען חטאים עוונות ופשעים ער האט געדארפט דארטן זיצן אַכצן יאר אַכצן יאָר האָט ער געדאַרפֿט זיצן. און ער האָט אים דאָרטן געברענגט. ער האָט זיך אַזױ נישט געװאָלט װיסן פֿון ייִדישקײט, אָבער נאָך אַ פּאָר יאָר זיך זיצן דאָרטן, האָט זיך אָנגעהױבן מתחזק װערן. ברענגט ער דאָרטן אַז דער רבֿ האָט אים דאָרט מחזק געװען. ער האָט אים געברענגט דאָרטן ספֿר, ספֿרים אױף ענגליש אױף שבת. אױף הלכות שבת? דער ערשטער זאַך שבת אַרײַן, שװײַג! אױפֿן לײַכטן שפּראַך, אױף שבת. ברענגט ער דאָרטן אַזױ, ער האָט געלערנט, ער האָט געלערנט די ספֿרים. ער קומט אַרײַן עפּעס אַ.

כ'האב געלערנט דא אין דעם ספר וואס האסט מיר געגעבן אז שטייט דארט אין חזל אלמלי שמרו ישראל שתי שבתות מיד נגאלין איך גיי ארויס נאך צוויי וואכן ס'איז לעכטיג ס'איז לעבעדיג ברענגט דארט אין מחזה אליהו ברענגט ער דארטן אזוי דער רב האט געזען ס'איז ביטער ער וועט זיך דא ס'קען ארויסקומען באלד א שווערע חילול השם ער וועט זיך ער וועט זיך דא איינרעדן ער גייט ארויס ער גייט היטן צוויי שבתות ער וועט זיך איינרעדן ער גייט ארויס און שפעטער כמובן פארשטייט איר אליין האט דער רב אנגעהויבן מסביר זיין ניין מיד נגאלין רעדט נישט אויף א גאולה פרטית ס'מיינט א גאולה כללית א גאולה כללית פאר כלל ישראל רעדט נישט אויף קיין יחיד דו דריי נישט קאפ האט ער אים געזאגט גיב א קוק שטייט דא נישט קיין ווארט ער האט מיר געברענגט דא שטייט נישט קיין ווארט ווער האט דיר געזאגט גאולה כללית האקסט אין קאפ אריין גאולה פרטית אויך דריי נישט קאפ

האט ער געפרעגט וואס טוט ער דארטן? האט מען אים געזאגט אז ער האט שוין געזאגט אבער א וואך פריער אז ער גייט ארויס. אזוי האט מען געזאגט דארט אין תפיסה, די חברה האבן געזאגט ער איז שוין געשפרינגען און א וואך פריער. און וואס איז געשען? וואס איז ער ארויס? מען זאגט אז דער שופט וואס האט אים גע'משפט, ער איז ארויסגעגאנגען אויף פענסיע, האט ער געוואלט ארויסגעבן א ספר אויף זיינע אלע משפטים וואס ער האט גע'משפט. ער האט געוואלט ארויסגעבן א ספר. איז ער אדורכגעגאנגען אויף דעם, און דאס איז געווען איינער פון זיינע שווערע משפטים דער פארשוין. איז ער ארויפגעגאנגען אויף דעם,

יא, איך ווייס וואס דאס לערנט אויס רבותי. אז דער דער יונגאטשל אן קיין חכמות, אז איך נעם און נעם די גמרא איז שוין שייט אויס ניי, אז אונז מיר גייען מיט די אמונה, האט ער אין חידושי הרי"ם עניני שבת זאגט ער אזוי. ער זאגט אז די הבטחה איז נישט על הציבור, ס'אויף א יחיד אחד השרוי במקום צר. יעדער יחיד שרוי במקום צר איז דא די הבטחה אלמלי שמרו ישראל שתי שבתות מיד נגאלים. אונז גיימער אריין צו אזא גרויסן שבת, שבת חנוכה. שבת חנוכה, און, אויף יעדן שבת, פלעגט דאך חתם סופר, הייליגער חתם סופר זאגן, אז רב שמעון זאגט דאך, רב שמעון האלט דאך אין איין זאגן, אז, אז, דא בהאי זימנא איז דאמר ברכה ווי ברכה כל שישי יום שבת, איז דא איין זמן פון ברכה, איין זמן פון ברכה איז דא שבת, ווער רעדט שבת חנוכה פאר יעדן איינער אויפן גרעסטן פארנעם, חתם סופר זאגט אז דער רוסישער צאר, ער האט זיך געוואלט ער פלעגט זיך פארשטעלן אויף א פשוטע מענטש אריינזעצן צווישן אידן אריינזעצן צווישן מענטשן האט זיך פארשטעלט פאר א פשוטע מענטש ער איז געווארן א ידיד מיט עפעס א מלמד וואס האט אסאך שכל נישט געהאט האט נישט געהאט און דער רוסישער צאר פרעגט דעם מלמד פון וואס לעבסטו האט ער אים געזאגט איך בין א מלמד פון קינדער די עלטערן צאלן מיר געלט האט ער אים געזאגט א שיינע פרנסה שיינע פרנסה שפעטער פרעגט דער מלמד דעם רוסישן צאר פון וואס לעבסטו

כ'דריי זיך נאר מיט מיטן דריידעלע, איך גיב עס דערמיט אריין אין א שבת חנוכה, יא א לשנה אחרת, בני בינה, נעם ניץ אויס די צייט. דערציילט אין קארלין דערציילט מען אז דארטן געווען דער בית אהרן האט אריינגערופן אמאל זיין טאטן רבי אשר סטאלינער ס'איז געקומען עפעס א איד צופארן צו אים פון רוסלאנד ס'איז געווען דעמאלט שבת ראש חודש חנוכה און דער בית אהרן האט געזען אין בית מדרש ער שלאפט ער האט גוט געשלאפן אבער אזוי אויפן באנק אבער יעדע צוואנציג מינוט האט ער זיך געגעבן א כאפ אויף אוי שבת

אבער אבער מיטן שבת געאטעמט דעם שבת ס'דא א זאך אמאל ס'דא א זאך אמאל פונקט די זעלבע נאר פארקערט דער מענטש איז אויף מען שרייט אין חנוכה א ג'ים שבת נאך א ג'ים פארשטייט זיך רבותי זיך געבן א כאפ אויף אביסל אז דער אור החיים הקדוש זאגט דברים ידועים אבער שבת חנוכה דארף עס אביסל שאקלען אין מוח אז דער אור החיים הקדוש זאגט וואס הייסט כל האומר ויכולו נעשה שותף דו קענסט ווערן א שותף נאך ווי ס'שטייט די גאנצע ביזנעס נאך ווי ס'שטייט די וועלט די גאנצע וועלט איז דא דו ווערסט יעצט א שותף דער אור החיים הקדוש די באקאנטע יסוד זיינעם אז דער רבונו של עולם האט באשאפן די וועלט נאר אויף זעקס טעג דער שבת גיט אריין א כוח אויף נאך זעקס טעג איין שבת אן שומרי שבת ווערט די וועלט גלייך חורב די שבת גיט אריין א כוח אויף נאך זעקס טעג און דאס זאגט נאך אז ר' איציקל פשעווארסקער האט אים געפרעגט א שאלה אפעראציע נישט אפעראציע א ברכה האט ער געגעבן אבער א תשובה נאר נאך שבת שבת ווערט א נייע וועלט שבת ווערט א נייע וועלט שבת קענסט אלץ מבטל זיין מוז איך דיר ענטפערן פאר שבת איז ממילא קומט אויס אז אז נעשה שותף איז נישט א נעשה שותף פאר עפעס א קמיע די נעשה שותף איז ביסטו בפועל א שותף ווייל אן דיר נישטא קיין נייע וועלט דער שבת דאס קומט דאך אריין אויף נאך אויף נאך זיבן טעג זאגט ער מ'פרעגט שטענדיג אויף א אויף איינעם, זאג נאר, מיט וויפיל איז ער שותף אין יענע ביזנעס? מיט וויפיל? וואס איז די תשובה? וויפיל פראצענטן האט ער משקיע געווען? וויפיל וועסט משקיע זיין אין שבת חנוכה אזוי וועסטו זיין שותף אוי א געוואלד דא א שבת חנוכה? וואסערא גביר קענסט ווערן פון אזא שבת? ברוח ובגשם בגוף ובנשמה. ברפואות וישועות וניסים ונפלאות. און נאך א נקודה קטנה רבותי און עס איז אויכעט פונקט איך ווייס פארוואס איז פונקט יעצט די צייט עס צו זאגן פונקט נאך אזא פרייטאג וואס דער עולם איז אזוי פאריאגט אבער פאר טאקע פאריאגטערהייט וואס ווערט אנגעברענגט אין פוסקים די גרעסטע סגולה וואס איז די גרעסטע סגולה פון תוספות שבת תוספות שבת סיי אויף חיי סיי אויף בני סיי אויף מזוני צי ס'איז דער אויף מזוני שטייט פון לעכעוויטשער א לשון לו היו הבעלי בתים שומעים לי ער זאגט מ'באק בעלי בתים באקלאגן זיך אויף פרנסה שרייבט דער הייליגער לעכעוויטשער לו היו הבעלי בתים שומעים לי היו נוהגים בביתם תוספות שבת כראוי וממילא לא ידעו הפסד ומחסור בכל ימות השבוע אויב מ'וואלט געמאכט תוס' שבת וואלט נישט געקומען דא אויף פרנסה זיך מוטשען אזוי. טייטש ר' מענדעלע רימינובער טייטשט עשה שבתך חול, וועסט מאכן שבת וואס איז נאך אינמיטן די וואך, תוס' שבת איז אל תצטרך לבריות נישט דארפן בעטן גמח'ן אזויפיל. עשה שבתך חול, וועסט מאכן שבת וואס איז נאך אינמיטן די וואך אל תצטרך לבריות נישט דארפן דאס אויף מזוני, צי ס'אויף חיי, חיי די פרי מגדים אין סוף סימן רנ"ו רבותי, שרייבט די פרי מגדים, המוסיף מחול על הקודש מוסיפין לו חיים. מוסיפין לו חיים, אורך ימים בימינה, מוסיפין לו חיים, זאגן דער אמרי אמת האט געזאגט פאר איינעם וואס האט זיך באקלאגט דארטן א קינד איז אראפ פון וועג, א קינד איז אראפ פון וועג, האט דער אמרי אמת געזאגט אז תוספת שבת און דעמאלס זאל ער זאגן א קאפיטל תהילים אויף דעם. אז דעמאלס זאל ער זאגן א קאפיטל תהילים. וואס צו ווייל ווייל אור החיים הקדוש שטייט דאך, לעשות את השבת אז דאס איז דיין שבת. ער זאגט ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת, וואס איז לעשות את השבת זאגט דער אור החיים הקדוש אין פרשת כי תשא, אז דער כי מה שמוסיף מחול על הקודש יסכים השם לקרותו שבת ונמצא זה האיש עושה שבת ממש, דאס איז לעשות את השבת זאגט דער אור החיים הקדוש. די די שעות וואס ער איז מוסיף דאס איז שבת. זאגט דער ייטב לב דאס איז טייטש אלמלי שמרו ישראל שתי שבתות מיד נגאלים, מיינט דו היטסט אפ די שבת פונעם אייבערשטן און דיין שבת מיד נגאלים. איז מונע שם זול שטייט שבתות מיד יד מגולה יא נישט אין ברירה בענק דער איז שבת דער רייס דער פילע נאט מרמבם מיט דער רבונן און זאג דער ביר הלוך אבער ביי יושב בקויד רויש אין יאכל אקבולס פון השבת כמו שיוטל קאס המלך פראץ קלאברמסקי דער צעלט אז אן זיידע דער ריטבא זיי געווען שפעטער רובן צפת פריערט געווען רובן סלוצק אין ער געווען חורף קראנק ער געלעגן אין בעט אין ער געחלומט ביינאכט אזוי דערציילט ר' חצקל אברמסקי, ווען ער איז געווען רב אין סלוצק, האט געחלומט ביינאכט אז מ'טוט אים משפט'ן אין בית דין של מעלה יא יא קום קום, גענדיגט, געדארפט קומען, האט ער געוויינט אז ער האלט אינמיטן א ביעור אויף ירושלמי, דעמאלט איז נאך נישט געווען ביעורים אויף ירושלמי ווי היינט, ער האלט אינמיטן א ביעור אויף ירושלמי, האט מען אים געזאגט קום ס'וועט שוין א אנדערער משלים זיין, האט ער שפעטער געוויינט איך בין זיך מטפל מיט אלמנות ויתומים, האט מען אים געזאגט קום ארויף דו דארפסט ארויפקומען ס'וועט זיין א צווייטער וואס וועט זיך אפגעבן מיט די אלמנות ויתומים. האט ער שפעטער געשריגן אז ביי מיר איז דאך דא תוס' שבת ותוס' ראי' לשמה, ליל שישי איז שוין דא די ווייסע טישטעך און מ'איז מקבל שבת בעוד היום גדול, און כשמוע כן ברענגט ער אראפ דיינים של מעלה פסק'ענען אין דעם זכות זאל ער בלייבן אויף דעם וועלט, און ער האט זיך אויפגעכאפט גלייך ווען ער האט זיך אויפגעכאפט פון דעם שלאף איז געווארן אביסל בעסער, און ער איז געווארן געזונטער און געזונטער און ארויף געקומען דא קיין צפת און האט געענדיגט די ביאור אויף ירושלמי איז געווארן דא צפת'ער רב שפעטער. אז גילב ער פארשטייט אלמנות און יתומים האט נישט געהאלפן דארטן מיט די מיט די ביאור אויף ירושלמי האט נישט געהאלפן תוספת שבת תוספת שבת ווי די פרי מגדים ברענגט המוציא מחול על הקודש מוסיפין לו חיים דער צפת'ער רב דער אנדערער רב שמחה קפלן ער ברענגט אז ער האט געלערנט אין ישיבה ווען ער איז געווען ווען ער האט געלערנט אין מיר אין חוץ לארץ אין ישיבה און דארטן ער האט געלערנט איז געווען איז ער איינגעשטאנען און האט געלערנט געגעסן טעג ער איז איינגעשטאנען ווען פסח פאנגען ווען די די באלעבאסטע די זאגט ער דער באלעבאס איז ארויסגעגאנגען אין די פרי פרייטאג אין די פרי צו ארבעט זי האט אים אנגעווארנט אבער געדענק צוריקקומען פרי ער דערציילט רב קאפלאן ער איז צוריקגעקומען פון ישיבה זעט ער ווי זי שטייט ביים באלקאן און זי קוקט יעדע פאר מינוט ער קומט ער קומט נישט האט ער געזאגט ס'איז נאך דא אפאר שעה וואס ביסטו אזוי אנגעצויגן אה, וואס איך בין אנגעצויגן, כ'וועל דיר דערציילן, זעץ זיך אוועק א מינוט, איך וועל דיר דערציילן. א מורא'דיגע מעשה, האט געזאגט אזוי, זי האט אים געזאגט, אונז האבן נישט געהאט קיין קינדער לאנגע יארן. ענדע געהאט א קינד, ער איז געבוירן געווארן אין קראקע, מיט, מען האט געטראפן די קראקע, ער האט זיך נישט גוט געפילט, און געגאנגען צום דאקטער, א מום אין הארץ. און דער קראקע דאקטער האט געזאגט ס'איז נישטא אויף דעם קיין רפואה. און געוויינט, האט ער געזאגט, פארט אריין קיין ווילנע. ווילנע איז געווען די גרעסטע פראפעסאר דעמאלטס אויפן הארץ, זיי זענען אריינגעפארן קיין ווילנע, און דער ווילנער דאקטער האט געזאגט, הערט זיך איין, כ'קען געבן טאבלעטן, עס וועט מוסיף זיין נאך א חודש צוויי, אבער וואס דארפט איר זיך צו מוטשען, מער פון א חודש צוויי וועט ער נישט לעבן. איר פארשטייט אויף א בן יחיד וואס איז אויסגעבוירן געווארן נאך אים, זיי זענען צוריק צוועגס געפארן און דארטן זענען אריבערגעגאנגען דעם חפץ חיים, זיי זענען אריינגעגאנגען צום חפץ חיים, זיי האבן אים דערציילט, נו דער חפץ חיים זאגט נו וואס בין איך א, עס איז געווען סוף ימיו פון חפץ חיים, חפץ חיים פרעגט נו וואס איז, איך בין איך א מחיה מתים, בין איך א מחיה מייסע?

אַזוי האָט זי דערציילט, זי איז געווען די מאַמע פֿונעם קינד. האָט זי דערציילט פֿאַר רב קאַפּלאַן, און זיי זענען צוריקגעפֿאָרן אויפֿן וועג, איז שוין געוואָרן בעסער מיטן קינד, האָט זיך שוין געפֿילט בעסער. און בעסער און בעסער, אין קראָקע, זיי האָבן דאָך געוואוינט אין קראָקע, זענען אַריינגעגאַנגען אין קראָקע צום דאָקטער, האָט דער דאָקטער געגעבן אַ באַטראַכט דאָס קינד, זאָגט, דאָס איז נישט דער קינד, וואָס איך האָב געזען. די דאקטאר האט געזאגט ס'איז געווען א פרייע דאקטאר א פרייע דאקטאר און זי האט ארוי די די דאקטאר האט ארויסגענומען געלט און האט געזאגט אויף מיין חשבון פאר צוריק קיין ווילנע און די ווילנע דאקטאר זאל זאגן צו די צו דאס איז די קינד בקיצור זיי זענען געפארן קיין ווילנע מ'האט געוואלט טאקע הערן אזוי א געזונט קינד מ'איז געקומען קיין ווילנע האט די ווילנע דאקטאר געזאגט דאס איז נישט דער קינד איך בין א דאקטאר א דאקטאר נעמט א הארץ און זיך מטפל דא האט די חפץ חיים עס געמאכט א יש מאין תוספות שם תוספות שבת, די גרעסטע סגולות, מען זוכט דאך היינט סגולות, אבער רבותי, לסיום בו יאמר, די סגולה איז שבת, יא, אבער רואיג, רואיג, רואיג, רואיג, רואיג, בפרט נאך שבת חנוכה, הו הו, שבת חנוכה, ס'דארף אויף גאר רואיג, אה? ווייל דער הייליגער חתם סופר זאגט דארט, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת,

ליל שבת עס איז געווען דארטן א מחלוקת, ביז ר' מאיר איז דארטן געווען דריי בין השמשות, און האט אים, און ער האט געהערט ווי דער שטן זאגט וויי להאי גברא דאפקיה ר' מאיר מביתיה, ר' מאיר האט אים ארויסגעווארפן פון דארט. זאגט דער חתם סופר פארוואס לייגט ער זיך ארויף פונקט ערב שבת, וואס וויל ער דער שטן? זאגט ער כל מגמתו של השטן, זאגט דער חתם סופר אין ויקהל ליקוטים, איין זאך, ער קען נישט פארגינען אז א יונגערמאן האט פרנסה ער וויל און דער שטן ער ווייסט פון ווי קומט די פרנסה נישט פון שוויצן מיט מרווח פון שוויצן פון שמיצן פון שניצן נאר פון ווי ליל שבת דעמאלט איז די זמן דערפאר מאטערט ער זיך דעמאלט צו מאכן א מחלוקת ממילא וועט חרוב ווערן די פרנסה לא מצא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום אזוי זאגט דער חתם סופר דאס טייטש ששת ימים תעשה מלאכה דו שוויצט אויף פרנסה אבער געדענק וואו אימער שוויער לכם קודש דער שבת ברענגט די ברכה דערפאר בעט ער דיר לא תבערו אש מאך נישט קיין מחלוקת און פארשטייט זיך תוס' שבת און אלסדינג אבער ווייסט פון פראנקפורטער שטייט פון רעדינג יניקה א סגולה קעגן כעס וואס ס'איז א אינטערעסאנטע סגולה אנפילן דעם מויל מיט וואסער און נישט אריינשלינגען איך בין נישט מציע קיינעם צו שטיין לעבן אים דעמאלטס אבער פארשטייט מען ער ווערט בכעס זאל ער אנפילן דעם מויל מיט וואסער און נישט אריינשלינגען ער זאגט דער פראנקפורטער רב, ווען ער גיסט עס אויס שפעטער, איז עפעס א סגולה אויף שמחה צו בארואיגן די נערוון. זאגט ער, אה, ס'דא וואס זיי זאגן בפשטות, איין מינוט אז דו ווערסט שטיל, נו שוין גוט. מיט רב שלום קזיל האט דארטן געזאגט, איינער האט אים געשריגן דארטן, ער ווייסט נישט, ער איז אזוי בכעס, איך קען נישט, האט ער געזאגט, גיי דאווענען אין קארלינער שול, גיי דאווענען אין קארלינער, דארטן שרייען, וועט זיין שטיל אין שטוב. אבער על כל פנים, און זיי זאגן דער בית אהרן איז געקומען מיט רב אשר סטאלינער אריינגעגאנגען אין א שטאט דער בית אהרן האט בית אהרן געזאגט פאר רב אשר סטאלינער דו זעסט דארטן די רויעך וואס גייט ארויס ווען די נשים האבן געבאקן די חלות ער זאגט פון די רויעך פון די עבודות האבן זיי געדארפט אנקומען צו רוח הקודש די נשים האבן געהאט רוח הקודש די ארבעט אויף שבת נאר די רגזן הרג'עט זיי אוועק די רגזן על כל פנים זאל דער אייבערשטער העלפן האלט דא שבת מיט חנוכה מיט ניסים און נפלאות קאשע שמאניקע און נחז ניסים און נפלאות שהיו בימים ההם בזמן הזה דער שיעור וואס איר האט געהערט איז אויפגעכאפט געווארן און אנגעגרייט פאר אייך דורך קול הלשון, איר זענט געלאדנט ממשיך צו זיין אויסצוהערן אין יעדע שעה צו שיעורים און דרשות אין אלע נושאים פון אלע רבנים אין קול הלשון.